דינסטיג שופטים, זאגט די הייליגע תורה על פי שניים עדים, אויפן מויל פון, אויף די ווערטער פון צוויי עדים, או שלושה עדים אדער דריי עדים, יומת המת זאל געהארגעט ווערן דער וואס דארף געהארגעט ווערן, לא יומת ס'זאל נישט געטייט ווערן על פי עד אחד דורך איין עד, זאגט רש"י שניים עדים או שלושה, אם מתקיימת עדות בשניים, אויב א עדות'שאפט קען זיך האלטן מיט צוויי, למה פרט לך שלושה, וואס רעכנט די תורה אויס אפילו דריי? להקיש שלושה לשניים, צוצושטעלן די דריי צו די צוויי, מה שניים, פונקט ווי צוויי עדים, עדות אחת, ווערט אלעס ווי איין גרויסע עדות'שאפט, אף שלושה עדות אחת, ס'ווערט אזוי ווי איין עדות'שאפט, ואין נעשין זוממין עד שיזומו כולם, זיי ווערן נישט, זיי האבן נישט דעם דין פון עדים זוממין, ווילאנג מ'איז נישט מזים אלע דריי. זאגט דער פסוק יד העדים די האנט פון די עדים תהיה בו זאל זיין אין דעם נידון בראשונה צוערשט להמיתו אים צו הרג'נען זיי דארפן די ערשטע ווארפן די שטיינער ויד כל העם באחרונה און די האנט פונעם פאלק צום לעצט ובערת הרע מקרבך דו זאלסט אויסרוימען דאס שלעכטס פון צווישן דיר. כי יפלא אז ס'וועט פארהוילן ווערן ממך פון דיר דבר א זאך למשפט, צו א דין, בין דם לדם, דו וועסט האבן א ספק צווישן דם טמא דם טהור, בין דין לדין, א דין וואס דו דארפסט מזכה זיין איינעם אדער מחייב זיין ובין נגע לנגע צו ס'האט א ריכטיגע טמא'נע מראה צו נישט, דברי ריבות בשעריך, ס'וועט זיין קריגערייען אין דיינע שטעט צווישן די חכמים, טייל וועלן מתיר זיין טייל וועלן אסר'ן, וקמת זאלסטו דיך אויפשטעלן ועלית און ארויפגיין אל המקום צו דעם פלאץ אשר יבחר השם אלוקיך בו וואס דער אייבערשטער וועט אויסקלייבן אויסקלויבן אין אים. זאגט רש"י כי יפלא, כל הפלאה לשון הבדלה ופרישה, אפגעשיידט, שהדבר נבדל ומכוסה ממך, ס'איז אפגעשיידט און פארדעקט פון דיר, בין דם לדם בין דם טמא לדם טהור בין דין לדין בין דין זכאי לדין חי ובין נגע לנגע בין נגע טמא לנגע טהור דברי ריבוז ש י חכמי העיר חולקים בדבר זה מטמא וזה מטהר זה מחיה וזה מזכה וקמת וליסו מלמד דאס לערנט אונז שבית המקדש גבוה מכל המקומות מען האט געדארפט ארויפגיין צו מלשכת הגזוז אין בית המקדש און וואס און די וואס קומען אל הכהנים הלוויים די כהנים פון שבט לוי ואל השופט און צו דעם שופט אשר יהיה וואס וועט זיין בימים ההם אין יענע טעג, ודרשת און דו וועסט פארשן והגידו לך און זיי וועלן דיר זאגן את דבר המשפט דעם פונקטליכן געזעץ דעם הלכה וואס די הלכה איז. זאגט רש"י הכהנים הלוויים, הכהנים שיצאו משבט לוי, ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, ואפילו אינו כשאר שופטים שהיו לפניו, אפילו ער איז נישט אזוי געראטן ווי די שופטים וואס זענען געווען פריער, אתה צריך לשמוע לו, מוזטו אים צוהערן, אין לך אלא שופט שבימיך, דו האסט נאר די שופט פון דיינע טעג. ועשית און דו זאלסט טוען על פי הדבר אשר יגידו לך, לויט די זאך וואס זיי וועלן דיר זאגן, מן המקום ההוא פון דעם ארט אשר יבחר ה' וואס דער אייבערשטער וועט אויסקלויבן, ושמרת, און דו זאלסט היטן, לעשות צו טון, ככל אשר יורוך, אזוי ווי אלעס וואס זיי וועלן דיר לערנען. זאגט דער נביא, כה אמר אדוניך ה', אזוי האט געזאגט דיין האר, דער אייבערשטער, נאר דער אייבערשטער וועט זיין דיין האר, נישט די קעניגן פון די אנדערע פעלקער וועלן נישט האבן קיין שום שליטה אויף דיר, ואלקיך, און אזוי זאגט דיין באשעפער, יריב עמו, וואס ער קריגט זיך און ער נעמט נקמה פאר זיין פאלק. הנה לקחתי מידך, איך האב אוועקגענומען פון דיין האנט את כוס התרעלה, דעם כוס מיט דעם גיפט, מיט די קללה.

רשי זאגט אז א לשון פון פארוואגלען די מענטשן וואס האבן דיך געמאכט נע ונד. דער אבן עזרא זאגט אז עס איז א לשון פון א פלאג, א יגון. און דער מצודת זאגט אז עס איז א לשון פון צוגיין, די מענטשן וואס האבן דיך מיט די אלע צרות וואס זיי האבן דיר צוגעטיילט האבן זיי געמאכט אז דו זאלסט צוגיין פאר צער, אשר אמרו לנפשך, וואס זיי האבן געזאגט פאר דיין נפש, הגם זיי האבן נאר געטשעפעט דעם גוף, אבער ווען די גוף איז בצער האט די נפש אויכעט א צער. וואס האבן זיי געזאגט פאר די אידן, שחי, בייג דיך אראפ, דערנידער דיך, ונעבורה, אונז עמיר פארבייגיין אויף דיר אונז עמיר דיך אנטרעטן. און די אידן האבן אנגענומען די עול הגלות באהבה ותשימי, און דו האסט דיך טאקע געלייגט כארץ, גווך, דיין קערפער האסטו געמאכט אזוי ווי א ערד, אז זיי זאלן קענען טרעטן אויף דיר, וכחוץ און אזוי ווי א גאס, לעוברים, פאר די פארבייגייער, האסט געלאזט יעדן איינעם שפאצירן אויף דיר. הייבט זיך אן א נייע קאפיטל, עורי עורי, וועק דיך אויף, לבשי עוזך ציון, ער זאגט פאר ציון אז זי זאל אנטון די שטארקייט וואס זי פלעגט זיין געוואוינט צו קליידן ביז יעצט, לבשי בגדי תפארתך ירושלים עיר הקודש, ירושלים די הייליגע שטאט זאל אנקליידן די שיינע טייערע קליידער, און זי זאל זיין בשמחה, כי לא יוסיף יבוא בך עוד ערל וטמא, ס'וועט מער נישט קומען אין דיר דער גוי וואס ער איז א ערל און א טמא, זיי וועלן מער נישט געוועלטיגן אויף דיר. זאגט דער רדק, ערל גייט ארויף אויף מלכות אדום וואס זיי זענען נישט געמל'ט, און טמא גייט ארויף אויף מלכות ישמעאל וואס הגם ער איז געמל'ט איז ער אבער, און ער ווייזט זיך אפשר ארויס ווי א טהור'ע פאלק, זיי זענען כסדר פארנומען זיך צו וואשן, זיי וואשן זיך די פיס, און זיי האלטן זיך, זיי שטעלן זיך אהער אין די וועלט אלס קלאמפערשט מענטשן וואס האלטן נישט פון די אלע זנות. אבער דערווייל זענען זיי דורך געפוילט און דורך געשימעלט און זיי ווערן אנגערופן די טמא'נע פאלק. פירט די רדק אויס אז מען זעהט טאקע אז די צוויי קעניגרייכן אדום און ישמעאל איז זייט די בית המקדש איז חרוב געווארן שלאגן זיי זיך אויף ירושלים ווער ס'זאל האבן די די ווארט דארטן און איינמאל געווינט דער און איינמאל געווינט דער און פון די גאולה און ווייטער וועלן זיי מער נישט האבן קיין דריסת הרגל דארטן און ס'וועט אלעס באלאנגען פאר כלל ישראל. זאגט ער ווייטער התנערי שאקל דיך אפ מעפר פון די ערד, וואס אידן זענען אזוי דערנידערט ביז די ערד, און פאר צער זיצט מען אויף דער ערד, און ווי ס'איז געשטאנען אויבן בניך עולפו אז די אידן זענען געווען פאר'חלש'ט און געליגן אויף דער ערד, שכבו בראש כל חוצות, אקעגן דעם זאגט ער מ'זאל זיך אפשאקלען פון די ערד, קומי, הייב דיך אויף פון דער ערד, שבי, זעץ דיך אראפ אויף א טייערע בענקל, ווי דער תרגום זאגט, ירושלים, התפתחי, עפן דיר אויף, מוסרי צוארך פון די שטריקן, פון די קניפן, פון די יאך וואס איז אנגעבינדן אויף דיין האלז. שביה, די געפאנגענע, בת ציון, די פאלק, די געמיינדע, וואס וואוינט אין ציון. כי כה אמר ה', ווייל אזוי האט דער אייבערשטער געזאגט, חינם נמכרתם, איר זענט פארקויפט געווארן צום גוי, איך האב נישט געצאלט, איך האב נישט גענומען קיין געלט פון די אומות העולם, זיי צו פארקויפן די אידן פאר זיי, ממילא ולא בכסף תגאלו, איך וועל נישט דארפן צאלן קיין שום געלט ווען איך וועל ענק וועלן אויסלייזן און אהיים נעמען פון גלות. רשי זאגט אז דאס גייט ארויף אויף דעם וואס די אידן זענען פארטריבן געווארן צוליב דעם וואס מען האט צוגעהערט דעם יצר הרע, וואס ער איז חינם, מען האט נישט קיין שום שכר ווען מען הערט זיך אויס צו אים, און ולא בכסף תגאלו, מען וועט נישט דארפן באצאלן גארנישט פאר די גאולה, מען וועט נאר דארפן תשובה טון. שטייט אין תהלים קאפיטל עיין היי, ואני אגיד לעולם, איך וועל אייביג פארציילן די נפלאות וואס דער אייבערשטער האט געטון, שטייט דאך אין די פריערדיגע פסוקים כי כוס ביד ה', אז דער אייבערשטער האט א כוס של פורענות וואס ער גייט באשטראפן די אומות העולם, איז דעמאלטס ווען דער אייבערשטער וועט אויסגיסן זיין צארן אויף די גוים, זאגט דוד המלך וועל איך דערציילן אויף אייביג די נסים וגבורות פונעם אייבערשטן, און די נקמות וואס איך וועל צוזען וואס ער טוט אויף מיינע פיינט, אזמרה איך וועל זינגען לאלוקי יעקב, צום באשעפער פון די אידן וואס ער האט זיי נישט אפגעלאזט אין גלות און ער האט גענומען נקמה פאר זייערט וועגן פון די גוים, וכל קרני רשעים אגדע, די אלע הערנער פון די רשעים, די שטארקייטן, די הערשאפטן פון די רשעים, וועל איך אונטערשניידן, תרוממנה קרנות צדיק, ס'וועט זיך דערהייבן די הארנער, די הערנער, און די שטארקייט, די פירערשאפט, פונעם צדיק. ווי רשי זאגט, ווען די אידן וועלן אפשניידן די קרן פון עמלק, דעמאלט וועט זיך אויפהייבן די קרן פון צדיקו של עולם, וואס דאס איז כלל ישראל, וואס זיי זענען די לויב פונעם אייבערשטן. דער רדק טייטשט דעם פסוק מסיפא לרישא, ווען ס'וועט זיך אויפהייבן די קרן פונעם צדיק וואס די אידן וועלן ארויסגיין פון גלות, דעמאלט וועלן זיי אונטערהאקן די אלע קרני רשעים, אז ס'וועט נישט זיין קיין שום קעניגרייך מער אויף די וועלט, די גאנצע מלוכה וועט אריבערגיין צו די אידישע הענט. הייבט זיך אן א נייע קאפיטל, קאפיטל עיין ו', למנצח, צו דעם זינגער בנגינות. זאגט דער אבן עזרא, דאס מיינט אויף פארשידענע סארטן כלי זמר, מזמור לאסף שיר, דאס איז א שיר וואס אסף האט פארפאסט. נודע ביהודה אלוקים. דער אייבערשטער איז באקאנט צווישן די אידן, די שבט יהודה וואס זיי וואוינען אין ירושלים, בישראל גדול שמו, ביי די אנדערע אידן איז גרויס זיין נאמען. ווען וועט דאס זיין, דער גאנצער קאפיטל גייט ארויף אויך אויף מלחמת גוג ומגוג, ווען ווען די אידן וועלן איינזען די נקמה וואס דער אייבערשטער וועט טון אין די פעלקער וואס זיי קומען זיך צוזאם אויף ירושלים מלחמה האלטן, דעמאלט וועט זיין באקאנט צווישן די אידן, דעם אייבערשטנ'ס נאמען, עס וועט זיין זייער גרויס. די מצודה זאגט אז ס'גייט ארויף אויף די מפלה פון סנחריב, דעמאלטס וועט דער אייבערשטער זיין באקאנט ביהודה ווייל זיי וועלן צוזען דעם גרויסן נס, די ספרנו טייטשט עס אויס אויף די אידן אין גלות זאגט ער נודע ביהודה אלוקים ווייל דער אייבערשטער איז געווען באקאנט ביי די אידן אויכעט אין די גלות צייטן, זיי האבן קיינמאל נישט אפגעלאזט זייער אמונה. פאר דעם איז נאר בישראל גדול שמו, לעתיד לבוא וועט דער אייבערשטער גרויס מאכן זיין נאמען נאר ביי די אידן און מאכן פאר זיי די אלע גרויסע וואונדערליכע זאכן. ויהי, און ס'וועט זיין בשלם אין ירושלים. פארוואס הייסט ירושלים שלם? זאגט דער אבן עזרא. אדער ווייל דאס איז שלימה אקעגן די שער השמים, ס'איז פונקט אקעגן איבער די טויער פונעם הימל, אדער ווייל ס'פאסט אז ירושלים זאל אייביג זיין בשלום, אין פרידן, אדער איז עס א תפילה וואס מ'רופט אן ירושלים שלום, אזוי ווי ס'שטייט שאלו שלום ירושלים. דער רד"ק ברענגט אראפ א מדרש אז שלם איז דער נאמען וואס מלכי צדק מלך שלם שם בן נח האט עס א נאמען געגעבן אז ירושלים זאל הייסן שלם, און אברהם אבינו שטייט ביי די עקידה ויקרא אברהם שם המקום ההוא השם יראה, ער האט עס א נאמען געגעבן יראה. האט דער אייבערשטער געזאגט טאמער איך וועל עס אנרופן שלם וועל איך צעשטערן די ווערטער פון אברהם, און אז איך וועל עס אנרופן נאר יראה וועל איך צעשטערן די ווערטער פון שם בן נח, האט דער אייבערשטער צאמגעשטעלט די ביידע ווערטער און פון דעם איז געווארן ירושלים. זאגט די פסוק ויהי בשלם סוכו, ס'וועט זיין אין ירושלים זיין וואוינונג, דער אייבערשטער וועט אויפבויען די בית המקדש אין ירושלים, ומעונתו בציון, און זיין וואוינונג וועט זיין אין ציון, וואס דאס איז די פלאץ וואו דער קעניג האט געוואוינט אין ירושלים. זאגט די הייליגע משנה, מסכת סוטה פרק ו'. מי שקינא לאשתו, א מענטש האט גענומען צוויי עדות, און ער האט אנגעווארנט זיין פרוי אז זי טאר זיך נישט באהאלטן מיט א פרעמדן מענטש, ונסתרה און זי האט זיך יא באהאלטן, אפילו שמע מעוף הפורח, אפילו ער האט עס נאר געהערט פון א פייגל וואס פליט, ווי די רמב"ם זאגט אז ער האט פארשטאנען פון די צפצוף פון א פייגל האט ער פארשטאנען אז זי האט זיך באהאלטן, און די רש"ש און תפארת ישראל זאגן אז ס'מיינט גאר א פאפעגיי, א מין פייגל וואס ער זאגט נאך וואס מענטשן זאגן, ער האט געהערט ווי מענטשן זאגן אז זי האט זיך באהאלטן מיט איינעם און די פייגל קומט עס נאכזאגן. לולא דמסתפינא וואלט איך געזאגט אפשר מיינט עס א בריוו, אמאליגע צייטן פלעגט דאך די פאסט גיין מיט א פייגעלע, אפשר מיינט עס עס איז אנגעקומען א בריוו. די עיקר וואס די משנה וויל ארויסברענגען אז ס'איז נישט געווען קיין געהעריגע עדות, ס'איז נישט געווען קיין צוויי עדים אויף די סתירה, און אפילו איין געהעריגע עד איז אויכעט נישט געווען. זאגט אבער ר' אליעזר די תנא קמא יוציא ער דארף איר גט'ן, ויתן כתובה און ער זאל איר געבן א כתובה, דברי ר' אליעזר. ר' אליעזר גייט לשיטתו סיי וואס ער האלט אין ערשטן פרק אז מ'קען. משקה זיין א פרוי די מים המאררים, אפילו טאמער א עבד אדער א שפחה קומט זאגן אז זי האט זיך באהאלטן, מען דארף נישט האבן קיין צוויי עדים אויף סתירה אז זי האט זיך באהאלטן מיט איינעם, איינמאל ס'איז געווען קינוי, מען האט געווארנט פאר צוויי עדים, אפילו ס'קומט א עבד אדער א שפחה, און ווי ער זאגט דא אין די משנה אפילו ס'קומט א עוף הפורח, איז ער באגלייבט צו. קען מען איר אנטרינקען, און אז ער וויל נישט אנטרינקען, זאל מען איר ארויסטראגען און געבען די כתובה. דער רמב"ם לערנט אביסל אנדערש, דער רמב"ם זאגט אז אויב ס'איז דא א עוף הפורח, קען מען שוין נישט אנטרינקען אויכעט נישט, מען מוז ארויסווארפען, און געבען א גט, מען קען נישט אפילו משקה זיין. און דער רמב"ם לערנט אויכעט אז מען רעדט דא אפילו שמע מעוף הפורח נישט אז זי האט זיך באהאלטען, נאר אז זי איז טאקע טמא געווארען אז זי האט געוואוינט מיט יענעם. רב שיע אומר, רב שיע האלט עד שישאו ויתנו בה מוזרות בלבנה, עוף הפורח איז נישט גענוג, ווייל רב שיע גייט לשיטתו וואס ער האט געהאלטן אז אויף סתירה דארף זיין צוויי עדים, מען קען נישט אנטרינקען א פרוי די מים המאררים ווילאנג ס'איז נישט דא צוויי עדים אז זי האט זיך באהאלטן. נאר וואס דען, איינמאל ס'איז שוין ישאו ויתנו בה מוזרות בלבנה די פרויען וואס זענען אויף ביינאכט און זיי שפינען, זייערע וואָל, זייערע פלאַקס, שפּינען זיי אונטער די שיין פון די לבנה, וואָס דעמאָלטס קומען זיי זיך צוזאַם אין אַ רינג, ווייל זיי ווילן נישט, זיי האָבן מורא צו זיין איינער אַליין, קומען זיי זיך צוזאַם אין איינעם און זיי שמועסן דורך אַלע מאורעות פונעם טאָג, איז דעמאָלטס, אז מען האָט איר שוין באַהאַנדלט דאָרט ביי יענער רינג, מען שמועסט שוין, אז זי האָט זיך באַהאַלטן, דעמאָלטס, קען זי שוין אַפילו נישט טרינקען די מים המאררים, ווי ס'שטייט, מען לערנט אַרויס פון אַ פּסוק, טהורה היא,

ווען זי האט זיך באהאלטן מיט יענעם. לויט רב שיע איז געווען צוויי עדים אויף די סתירה, לויט רב לעזער אפילו עוף הפורח, אבער ס'איז דא א עד אחד וואס ער זאגט אז זי איז ממש טמא געווארן זי האט געוואוינט מיט יענעם מענטש, לא היתה שותה, האט זי מער נישט געמעגט טרינקען די מים המאררים, ווייל א עד אחד איז באגלייבט איר צו פסל'ן און אפילו די כתובה באקומט זי שוין נישט. ולא עוד, אלא אפילו עבד אפילו שפחה, אפילו א עבד אדער א שפחה, הרי אלו נאמנין, זענען זיי באגלייבט אויף דעם, אף לפסלה מכתובתה, אז זי זאל נישט טרינקען די מים המאררים און זי באקומט נישט די כתובה פון דעם מאן. זאגט די משנה נאך מער, אפילו די פינף נשים וואס זיי האבן זיך פיינט איינער דעם אנדערן, חמותה איר שוויגער, און בת חמותה איר שוויגער'ס טאכטער, וצרתה איר צרה, אויב זי איז געווען צוויי פרויען חתונה געהאט צום זעלבן מאן, איז דאך די צרה, האבן זיך פיינט איינער דעם אנדערן. ויבמתה אדער די שוועגערין וואס הייסט די מאנ'ס ברודער'ס פרוי, ובת בעלה אדער די מאנ'ס א טאכטער פון א צווייטע זיווג, וואס געווענליך זענען זיי נישט באגלייבט איינער אויפן צווייטן א עדות'שאפט, הרי אלו נאמנות, דא אויף צו זאגן אז יענער האט זיך מטמא געווען זענען זיי יא באגלייבט, אבער ולא לפסלה מכתובתה, א עבד א שפחה איז באגלייבט צו פסל'ען פון די כתובה. אבער דא זענען זיי נישט באגלייבט אויף אזוי ווייט ווייל דאך האבן זיי זיך פיינט, אויף ס'אוועקנעמען די כתובה זענען זיי נישט באגלייבט, אלא שלא תשתה אויף אזויפיל זענען זיי באגלייבט אז זי מעג שוין נישט טרינקען די מים המאררים. משנה ג', שהיה בדין, ס'וואלט ווען געווען א קל וחומר אז א עד אחד איז נישט באגלייבט צו זאגן אז זי איז טמא געווארן, ומה אם עדות ראשונה, אויב די ערשטע עדות'שאפט אז זי האט זיך באהאלטן, די משנה גייט לויט ר' יהושע אז די עדות סתירה מוז זיין צוויי עדים, שאין אוסרתה איסור עולם, ווען ס'קומט א עד, ווען ס'קומען צוויי עדים אז זי האט זיך באהאלטן, איז זי נאכנישט אסור אויף אייביג, זי דארף פשוט טרינקען די מים המאררים און זי קען ווערן צוריק כשר פאר איר מאן. אינה מתקיימת בפחות משניים, די עדות'שאפט וואס איז נישט אזא הארבע איסור טוט נישט אסר'ן אויף אייביג מוז זיין צוויי עדות, עדות אחרונה די לעצטע עדות, די עדות אז זי איז טמא געווארן שאוסרתה איסור עולם וואס דעמאלט ווערט זי אסור אויף איר מאן אויף אייביג, אינו דין איז נישט א קל וחומר שלא תתקיים בפחות משניים אז ס'זאל נישט האלטן זיך אזא מין עדות'שאפט אונטער צוויי עדות. תלמוד לומר ועד אין בה האב איך אבער א פסוק ועד אין בה. כל עדות שיש בה, ועד מיינט צוויי עדים, צוויי עדים איז נישט דא אין איר, אונז ווייס מען אז איבעראל ווי ס'שטייט אין די תורה עד מיינט עס צוויי, והא ראיה, אויף איין פלאץ שטייט לא יקום עד אחד באיש, פארוואס דארף שטיין עד אחד, זעהט מען אז געווענליך ווען ס'שטייט עד מיינט עס צוויי, דא זאגט די פסוק ועד אין בה, ס'איז נישט געווען קיין צוויי, נאר איינער, און ולא נתפשה, זי איז נישט געווען קיין אונס, איז זי אסור, זעהן מיר אז איין עד אליין, וואס ס'זאגט אז זי איז טמא געווארן, איז שוין באגלייבט, כל עדות שיש בה איז באגלייבט. שטעלט זיך די משנה אויב אזוי קען מען דאך יעצט ארויסלערנען פארקערט, קל וחומר לעדות הראשונה מעתה, אפשר זאל מען יעצט ארויסלערנען א קל וחומר פון דא אז די ערשטע עדות'שאפט אז זי האט זיך באהאלטן מיט יענעם זאל אויכעט זיין באגלייבט איין עד, ומה אם עדות אחרונה וואס דאס איז א הארבע עדות'שאפט שאוסרתה איסור עולם ס'אסר'ט איר אויף אייביג, הרי היא מתקיימת בעד אחד האלט זיך עס אפילו נאר ווען ס'איז איין עד, עדות הראשונה שאין אוסרתה איסור עולם, ס'טוט נישט אסר'ן אויף אייביג. ס'טוט נאר מאכן אז זי זאל דארפן טרינקען די מים המאררים. אינו דין שתתקיים בעד אחד, אפשר זאל זיין גענוג איין עד? תלמוד לומר כי מצא בה ערות דבר. ער האט געפונען אין איר ערות דבר. שטייט די ווארט דבר, ולהלן הוא אומר על פי שני עדים יקום דבר, מה להלן על פי שניים עדים אף כאן על פי שניים עדים כ'האב א לימוד אז ס'מוז צוגיין דווקא מיט צוויי עדים. די עדות סתירה מוז זיין דווקא צוויי לויט ר' יהושע. משנה ד', עד אומר נטמאת ועד אומר לא נטמאת. איין עד זאגט אז זי איז טמא געווארן, זי האט זיך באהאלטן און זי האט געוואוינט מיט יענעם, און א צווייטע עד זאגט אז נישט. שטעל איך צאם איינער אקעגן דעם אנדערן, און זי האט ווייטער א ספק צו זי איז טמא געווארן צו נישט, און זי טרינקט יא, די זעלבע זאך אשה אומרת נטמאת ואשה אומרת לא נטמאת, איין פרוי האט געזאגט אז זי איז טמא געווארן די אנדערע פרוי האט געזאגט אז נישט, היתה שותה, האט מען יא געטרינקען, זאגט די ברטנורא דאס איז נאר ווען זיי קומען ביידע אינאיינעם. אויב זיי קומען איינער נאך די אנדערע, איז ווען די ערשטע האט געזאגט אז זי איז טמא געווארן געט מען איר, געט מען אים, אז זיין נאמנות איז אזוי ווי צוויי מענטשן, און ווען דער צווייטער קומט נאכדעם און זאגט אז נישט, הייסט ער אזוי ווי אחד במקום שניים, און מען נעמט נישט אן זיינע ווערטער און זי קען מער נישט טרינקען. זאגט די משנה, אחד אומר נטמאת ושניים אומרים לא נטמאת, איינער האט געזאגט אז זי איז יא טמא געווארן זי האט געוואוינט מיט יענעם, און צוויי זאגן דאס וואס דו זאגסט, דאס וואס דו זאגסט אז דו ביסט דארט געווען און דו האסט געזען, אונז זעמיר דארטן געווען צוזאמען מיט דיר און אונז ווייס מיר אויף זיכער אז לא נטמאת, פליט דיך אוועק זיין עדות'שאפט, ווייל ס'איז דא צוויי וואס זענען אים מכחיש, היתה שותה, טרינקט זי יא, מ'קוקט אויף די רוב און מ'זאגט אז מ'טרינקט נישט, אז מ'טרינקט יא ווייל זיי האבן געזאגט אז זי איז נישט טמא געווארן און זי קען נאך טרינקען. אויב ס'פארקערט די מעשה שנים אומרים נטמאת, צוויי האבן געזאגט אז זי איז יא טמא געווארן, ואחד אומר לא נטמאת, לא היתה שותה ווייל איך גיי אויף די רוב, די משנה לאזט מיך הערן אז דארט ווי ס'איז דא פסול'ע עדות, מ'רעדט דא פון פרויען, פון עבדים, שפחות וכדומה, קוק איך אייביג אויף נאך די רוב דעות, פסולי עדות קוק איך אויף די רוב דעות בין לקולא בין לחומרא, אלץ קוק איך ווי ס'איז דא אויף וועלכע זייט ס'איז דא מער עדות. זאגט די גמרא אמר רבא בר רב הונא, כיוון שנפתח ספר תורה, וויבאלד מען האט אויפגעמאכט דעם ספר תורה צו ליינען, אסור לספר טאר מען נישט שמועסן אפילו בדבר הלכה אפילו אין לערנען, שנאמר, ובפתחו, אדער דא א גרסה וכפתחו, עמדו כל העם, האט זיך יעדער איינער אפגעשטעלט, ואין עמידה אלא שתיקה, ס'מיינט געשוויגן, שנאמר, והוחלתי כי לא ידברו, כי עמדו לא ענו עוד, כי עמדו, זעהן מיר אז ס'מיינט א לשון פון שווייגן, מען האט זיך אפגעשטעלט פון רעדן. תוס' האט א לאנגע שמועס אונז טרעפ מיר לכאורה אין מסכת ברכות, שטייט יא רב ששת הוה מהדר אפיה וגרס האט זיך אוועקגעדרייט און ער האט געזאגט אנן בדידן ואינהו בדידהו, תוס' מאכט פארשידענע חילוקים פארוואס רב ששת האט יא געמעגט און פארוואס דא שטייט אז מען טאר נישט רעדן אין לערנען. רב זירא אמר רב חסדא מהכא, ואזני כל העם אל ספר התורה, די אויערן פונעם גאנצן פאלק דארפן זיין אנגעשפיצט צו הערן דאס ליינען, ממילא ווי נאר מען האט געעפנט דעם ספר תורה דארף מען זיין שטיל. שאלו תלמידיו את רבי אלעזר בן שמוע במה הארכת ימים? וואסערע ספעציעלע זאך האסטו געטון זוכה צו זיין צו אריכות ימים? אמר להם מימי, פון מיינע טעג, לא עשיתי בית הכנסת קפנדריא, איך האב קיינמאל נישט געמאכט דעם שול פאר א דורכגאנג אריינצוגיין צו פארקערצן מיין וועג, ולא פסעתי על ראשי עם קודש, ווען איך האב געזען אז די עולם זיצט שוין אויף די פלעצער, און טאמער איך וועל יעצט אריינקומען און צואוואקן צו מיין פלאץ, וועל איך דארפן אויסקוקן ווי איך טרעט אויף יעדן איינעמ'ס קאפ ווייל יעדער איינער זיצט אויף דער ערד און איך שפאציר ארום, האב איך עס נישט געטון, אדער בין איך געבליבן אינדרויסן, אדער בין איך אריינגעקומען טאקע פריער. ולא נשאתי כפי בלא ברכה, איך האב נישט געדוכנט, ער איז געווען א כהן, האט ער געזאגט, איך האב נישט אויפגעהויבן מיינע הענט צום דוכענען אן א ברכה. מאי מברך, וואס איז די ברכה וואס מען מאכט? אמר רב זירא אמר רב חסדא אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו לברך את עמו ישראל באהבה כי עקר כרעיה, ווען דער כהן נעמט אוועק זיין פיס פון פלאץ און ער הייבט אן צו גיין צום ארון קודש, ער וויל גיין דוכענען, מאי אומר, וואס זאגט ער דעמאלטס, יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו, שתהא ברכה זו שצויתנו לברך את עמך ישראל, לא יהא בה מכשול ועון. וכי מהדר אפיה מציבורא, נאכדעם וואס ער האט שוין געענדיגט דוכענען, ער דרייט זיך שוין אוועק פונעם ציבור מאי אומר וואס זאגט ער דעמאלטס, אדבריה רב חסדא לרב עוקבא ודרש, רש"י זאגט אין ביצה אז דאס מיינט, ער האט שפאצירט מיט אים און ער האט אים אויסגעלערנט ער זאל דרש'נען אזוי, אז מען דארף זאגן רבונו של עולם עשינו מה שגזרת עלינו, אונז האבן מיר געטון דאס וואס דו האסט געהייסן אונז זאל מען בענטשן דאס כלל ישראל, אף אתה עשה עמנו מה שהבטחתנו, דו זאלסט אויך טון מיט אונז וואס דו האסט צוגעזאגט, וואס דאס מיינט ואני אברכם אז דו זאלסט מסכים זיין צו די ברכה, ממילא בעטן מיר השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך. אמר רב חסדא. אין הכהנים רשאין לכוף קשרי אצבעותיהם, בשעת נשיאת כפיים האלטן די כהנים די פינגער אויסגעשטרעקט, טארן זיי נישט צוריק איינבייגן די קניפן פון די פינגער עד שיחזרו פניהם מן הציבור, ווילאנג זיי דרייען זיך אוועק פונעם ציבור. אמר רבי זירא אמר רב חסדא אין הקורא, דער וואס רופט דער שליח ציבור וואס ער רופט ארויף די כהנים, רשאי לקרות הכהנים ער טאר נישט רופן כהנים עד שיכלה אמן מפי הציבור ביז די ציבור ענטפערט אמן אויף הטוב שמך ולך נאה להודות. ואין הכהנים רשאין להתחיל בברכה זיי טארן נישט אנהייבן זייער ברכה עד שיכלה דיבור מפי הקורא ביז ער ענדיגט נישט זאגן כהנים, ואין הציבור רשאין לענות אמן עד שתכלה ברכה מפי הכהנים די ציבור דארף אויסווארטן ביז די כהנים ענדיגן די ברכה, ואין הכהנים רשאין להתחיל בברכה אחרת זיי טארן נישט אנהייבן יברכך און אזוי ווייטער עד שיכלה אמן מפי הציבור. און דאס אלעס איז כדי מען זאל קענען הערן יעדעס ווארט, תרי קלי לא משתמעי. ואמר רבי זירא אמר רב חסדא, אין הכהנים רשאים להחזיר פניהם מן הציבור, זיי טארן זיך נישט צוריקדרייען פונעם עולם, ע עד שיתחיל שליח ציבור בשים שלום, ביז דער שליח ציבור הייבט אן שים שלום, ואינן רשאים לעקור רגליהם ולילך, זיי טארן נישט אויפהייבן זייערע פיס און אוועקגיין פון דארט, עד שיגמור שליח ציבור בשים שלום, ביז ער ענדיגט נישט שים שלום. ואמר רבי זירא אמר רב חסדא, אין הציבור רשאים לענות אמן עד שתכלה ברכה מפי הקורא, ביי יעדע ברכה דארף מען אויסווארטן, דער מענטש וואס ליינט, ער איז עולה, ער מאכט א ברכה, א פארברכה אדער א נאכברכה אויף די תורה, זאל מען נישט ענטפערן אמן ביז ער ענדיגט נישט די גאנצע ברכה. ואין הקורא רשאי לקרות בתורה עד שיכלה אמן מפי הציבור, ווען ער וויל אנהייבן ליינען, דארף ער אויסווארטן ביז יעדער ענדיגט זאגן אמן אויף זיין ברכה. אמר ר' תנחום אמר ר' יהושע בן לוי המפטיר בנביא, דער זעלבער מענטש וואס ער זאגט פאר די הפטורה אין נביאים, צריך שיקרא בתורה תחילה דארף ער אויכעט פארדעם ליינען אביסל אין די תורה.

געווענליך קומט די קדושה און ס'שטערט אים, ס'האלט אים צוריק פון נידערן, אבער יעצט באקומט ער רשות פון די צד הקדושה, לא אשתכח די קדושה געפונט זיך נישט ואסתלק און די קדושה טוט זיך אפ, וכדין דעמאלטס אתגליא דינא לקבליהון דחייבין, ס'ווערט אנטפלעקט די דינים אקעגן די רשעים, ואוסיף דינא על דינוי אז ס'קומט צו א דין אויף זיינע דינים, וכדין תרין רוחין משתכחין בעלמא דעמאלטס איז דא צוויי רוחות אויף די וועלט חד רוחא דדינא וחד רוחא דמסאבא, ס'איז דא א רוח הדין און ס'איז דא א רוח הטומאה,

והאי נגע לא אעדי מביתא, די נגע טוט זיך נישט אפ פונעם הויז, ואף על גב דרוח מסאבא אסתלק מן האי ביתא, אפילו נאכדעם וואס די רוח הטומאה איז שוין אוועקגעגאנגען פון די הויז בלייבט נאך די נגע, עד דינתצון ביתא אבנין ואעין וכולא, ביז מען וועט צושטויסן דעם שטוב, די שטיינער און די העלצער און אלעס. כדין אתדכי אתרא, דעמאלטס ווערט דער פלאץ אויסגערייניגט. כהאי גוונא די זעלבע זאך, מאן דאסתאב, א מענטש וואס ער איז זיך מטמא, ואתער רוח מסאבא ושרא עלוי און ס'קומט ארויף אויף אים א רוח הטומאה, כד בעי קודשא בריך הוא לדכאה עלמא ווען דער אייבערשטער וויל אויסרייניגן די וועלט אתער רוח דינא תקיפא, טוט ער אויפוועקן אקעגן דעם א שטארקע רוח הדין, ואשתכח בעלמא און דאס געפינט זיך אויף די וועלט, ושרי על ההוא רוח מסאבא און דאס טוט רוען אויף די רוח הטומאה, מקטרגא דא בדא און זיי קריגן זיך איינער מיטן אנדערן עד דאתעבר מעלמא ביז ס'גייט אוועק פון די וועלט, וההוא רוחא דינא תקיפא לא אסתלק מאתריה און די שטארקע דין, די רוח הדין וואס איז אראפגעקומען גייט נישט אוועק פונעם פלאץ, עד דינתץ ביז מ'וועט צושטויסן, אתר שייפין וגרמין וכולא, דעם גאנצן פלאץ,

ווערט געפונען ריין, ועל דא תנינן און אויף דעם האבן מיר געלערנט אתא לאסתאבא אז א מענטש קומט זיך מטמא זיין מסאבין ליה ודאי טוט מען אים מטמא זיין פון אויבן. ווי ליה לבר נש, כד שארי עליה רוח מסאבא ואשתכח ביה בעלמא, ווען ס'רוהט אויף אים א רוח הטומאה און ס'געפינט זיך אין זיין וועלט, דודאי לינדע, ער דארף וויסן, דקודשא בריך הוא בעי לבערא ליה מן עלמא, דאס איז א סימן אז די אייבערשטער וויל מבער זיין פון די וועלט. זכאין אינון צדיקייא, דכולהו קדישין, וואויל זיינען די צדיקים, וואס זיי זענען אינגאנצן הייליג, ואשתכחו בקדושה, זיי ווערן געפונען הייליג, קמי מלכא קדישא פארן הייליגן קעניג, ושריא עלייהו רוח קדישא בהאי עלמא ובעלמא דאתי ס'רוהט אויף זיי א הייליגע רוח, אויף די וועלט און אויף יענע וועלט. זאגט דער רמב"ם האוכל פת, ווען איינער עסט פת, האבן מיר נעכטן געלערנט אז פת מיינט איינע פון די חמשת מיני דגן, חייב לברך לפניו ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ, ולאחריו, ווען מען ענדיגט די ברויט, מאכט מען ארבע ברכות, ברכת המזון, וואס עס באשטייט פון פיר ברכות. אכל דגן שלוק כמו שהוא ער האט געגעסן אפגעשיילטע דגן, נאך פאר מ'האט עס צעמאלן און געמאכט דערפון א ברויט, קערנדלעך, מ'האט עס געקאכט, מברך לפניו בורא פרי האדמה ולאחריו בורא נפשות רבות, אכל קמח, צעמאלענע מעל, מברך לפניו שהכל, ולאחריו בורא נפשות רבות. קמח של אחד מחמשת המינים, ששלקו, מען האט עס שטארק געקאכט ועירבו במים און מען האט עס אויסגעמישט מיט וואסער, או בשאר משקין, נישט ער עסט די מעהל פאר זיך נאר ער מישט עס אויס ער מאכט דערפון א געקעכטס. אם היה עבה אויב ס'איז געווען א געדעכטע מאכל כדי שיהיה ראוי לאכילה מען קען עס עסן געהעריג מיט א לעפל, וללועסו מען דארף עס קייען, מברך עליו בתחילה בורא מיני מזונות ולבסוף על המחיה ועל הכלכלה, ואם היה רך אז ס'איז געווען א ווייעכע זאך כדי שיהיה ראוי לשתייה מען קען עס טרינקען, מברך עליו בתחילה שהכל ולבסוף בורא נפשות רבות. זאגט דער ספר חסידים, לעולם לא יהא אדם כפוי טובה, א מענטש זאל נישט לייקענען א טובה וואס א מענטש האט אים געטון אמאל, כי ממהרים ליפרע ממנו, מען באשטראפט זייער שנעל אזא איינעם, שהרי נבל, דער מענטש נבל היה כפוי טובה לדוד ועבדיו, ששומרים צאנו, זיי האבן געהיטן זיינע שעף, וחומה היו עליהם, זיי זענען געווען ווי א מויער אויף זיי, שנאמר חומה היו עלינו גם לילה גם יומם, און וויבאלד ער האט נישט מכיר טובה געווען, מת לעשרת הימים איז ער געשטארבן ביז צען טעג. ושמעי, דער שמעי בן גרא, שהיה עושה לו רעה גדולה מזו, ער האט געטון פאר דוד סאך ערגערע זאכן, לא מת, ער איז נישט געשטארבן. אלא שמעי בעבור שהיה קרוב לשאול, שמעי איז געווען א קרוב פון שאול המלך, לא היה כפוי טובה, ער האט נישט געהאט קיינמאל קיין טובות, ער איז נישט געווען קיין כפוי טובה מיט די שלעכטיגקייטן וואס ער האט געטון פאר דוד. אבל דוד ואנשיו היו קרובים לנבל, פאר נבל זענען זיי יא געווען קרובים, ועשו לו טובה, און זיי האבן אים גוטס געטון, והיה כפוי טובה, לפיכך מיהרו ליפרע ממנו, האט מען פון אים יא זייער שטרעל, זייער שנעל נקמה גענומען און ער איז געשטארבן ביז צען טעג. וכתיב שטייט א פסוק אין משלי, משיב רעה תחת טובה, איינער וואס צאלט צוריק א שלעכטס אנשטאטס א גוטס וואס איינער האט מיט אים געטון, לא תמוש רעה מביתו, וועט זיך נישט אפטון קיין שלעכטס פון זיין אייגענע הויז. וואס איז דער ענין פון מידה כנגד מידה איז ער מסביר, ולמה לא תמוש רעה מביתו מידה כנגד מידה, ווייל אם אנשי ביתו אויבים את בעל הבית, כדכתיב, אויבי איש אנשי ביתו, טאמער די אייגענע שטוב מענטשן האבן פיינט דעם בעל הבית, מיינט דאך עס אז אותו שגמל להם טובה, דער וואס האט מיט זיי געטון א טובה טוען זיי צוריק טון א רעה, והכניסם לביתו, ער האט זיי אריינגעברענגט צו זיין שטוב, און זיי, ישלמו לו רעה, זיי באצאלן אים א שלעכטס. ממילא טאמער א מענטש איז א כפוי טובה, און ער צאלט צוריק א רעה תחת טובה פאר אנדערע מענטשן, וועלן זיינע אייגענע שטוב מענטשן וואס ער האט זיי אריינגענומען אין שטוב, אים צוריקצאלן א שלעכטס חלילה.

האט געהאט מתפלל געווען פאר זייער גוטס און זיי האבן אים צוריק געענטפערט מיט רעה תחת טובה, האט ירמי' מתפלל געווען אויף זיי אז די כעס פונעם אייבערשטן זאל זיך נישט אויסציען אויף זיי נאר מען זאל זיי גלייך באשטראפן. שטעלט ער זיך מען טאר דאך נישט מוסר זיין דין חברו לשמים ואם תאמר איי וועסטו פרעגן למה ביקש נקמה? פארוואס האט ער געבעטן נקמה? מען מעג דאך נישט אזוי. ענטפערט ער, די גמרא מאכט א חילוק צו ס'איז דא א דין בארץ ווי מען קען גיין צו א דין תורה אדער נישט. אויב ס'איז נישט דא מעג מען. כי לית דינא בארעא זאגט ער, ס'איז נישט געווען קיין דין דא אויף די וועלט, כי היו חפיצין בעלילה בלא ידיעתו לתפסו, זיי, ער האט געוואוסט אז זיי ווילן אים געבן א פארכאפ און זיי ווילן מאכן אויף אים בלבולים, שנאמר אולי יפותה ונוכלה לו. הרי לא יוכל לישמר מהם האט ער געוואוסט אז ער קען זיך נישט אכט געבן פון זיי ממילא האט ער מוסר געווען דינם לשמים ומגרשים אותו מנחלתו, זיי פלעגן אים פארטרייבן פון זיין ארבטייל ומזונותיו יקחו, זיי האבן אים אוועק גענומען זיינע שפייז, פארדעם האט ער מתפלל געווען אז די אייבערשטער זאל נישט מאריך אף זיין אויף זיי.